מתיב רב שימי בר אבא, רב שימי בר אבא האט געפרעגט א קשיא, מיר האבן דאך פריער געזאגט אז דאס וואס שטייט אין די משנה אז דער כהן קען מקריב זיין די קרבן פאר דעם ישראל, כאטש דער ישראל קען נישט קיין הנאה האבן פון כהן, רעדט זיך עס דווקא ביי וועלכע קרבנות? נאר מחוסר כיפורים, ווייל מחוסר כיפורים דארף מען נישט האבן קיין דעת, אבער אנדערע קרבנות איז שליחי דידן און ממילא קען מען האט ער הנאה. האט רב שימי בר אבא געפרעגט א קשיא מיר האבן געלערנט אם היה כהן אויב דער מדיר דער מענטש פון וועמען דער ישראל קען נישט הנאה האבן איז געווען א כהן יזרוק עליו זאל ער אויף אים שפריצן דם חטאתו ודם אשמו זע איך דאך אז דער דין איז נישט גערעדט געווארן בלויז ביי קיני זבין וואס מען איז מקריב שלא מדעת, נאר ביי אלע קרבנות. זאגט די גמרא פון דא נישט קיין ראיה, מען מיינט דם חטאתו של מצורע ודם אשמו של מצורע, דכתיב שטייט אין פסוק זאת תהיה תורת המצורע בין קט בין גדול ובין קטן, איז אזוי ווי מיר זעען אז מען ברענגט, דער טאטע ברענגט פאר זיין זון דעם קטן, די קרבן מצורע, איי דער קטן האט דאך נישט קיין דעת, הייסט דאס אז מען דארף נישט האבן קיין דעת, אזוי זאג מיר אז מען ברענגט פאר אים אויך די קרבן חטאתו און אשמו של מצורע, מען דארף נישט האבן קיין דעת, איז דער ר ן פרעגט דא א שטארקע קשיא, וואס דארף ער גיין פרעגן פון א ברייתא, ער קען דאך פרעגן פון אונזער משנה, ביי אונז אין דער משנה שטייט דאך בפירוש חטאות ואשמות, און דער ר ן זאגט אנדערע זענען טאקע נישט גורס צוליב דעם דער משנה חטאות ואשמות, דאך זאגט דער ר ן איך קען עס גורס זיין, נאר ווייל עס ווערט דאך דערמאנט אין דער משנה חטאות און אשמות צוזאמען מיט קיני זבין, וואלט איך געטייטשט אז חטאות און אשמות מיינט מען פון א מצורע, אבער דא אין דער ברייתא שטייט סתם זורק דם חטאתו ואשמו, האב איך געמיינט אז ס'רעדט זיך ביי אלע חטאת'ן, דאך זאגט ער ניין ס'איז נישט קיין ראיה, ס'רעדט זיך נאר דם חטאתו ואשמו של מצורע. זאגט די גמרא תנן, האט מען געלערנט, כ'דארף פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט הכהנים שפיגלו במקדש, א כהן האט מפגל געווען די קרבן אין בית המקדש, פיגול ווערט אנגערופן, ס'דאך דא פיר עבודות, שחיטה, מען שעכט קרבן, קבלה, מען נעמט צוזאמען די בלוט אין א כלי, הולכה, מען פירט עס צום מזבח, און זריקה, אויב איינס אין איינע פון די פיר עבודות האט מען געטראכט צו עסן די פלייש חוץ לזמנו נאר דאס וואס מען מעג עסן א טאג און א נאכט מען זאל עסן מער אדער זורק זיין חוץ לזמנו האט מען געטראכט ביי די פריערדיגע איז די קרבן ווערט אנגערופן פיגול אז איך טאר נישט דעמאלט אפילו דאס עסן בזמנו אויכעט. איז דער קרבן דאך געווארן א פסול'ער קרבן, דער מענטש וועלכער האט געברענגט די קרבן דארף דאך ברענגען א צווייטע קרבן, איז די כהנים וואס האבן מפגל געווען אין מקדש, מזידין, אויב זיי האבן עס געטון במזיד, חייבין, דארפן זיי באצאלן, הא, הא בשוגגין, אז עס איז געווען בשוגג, פטורין, זענען זיי פטור. אלא שפיגולן פיגול, כאטש ס'איז בשוגג, פיגול איז עס פיגול. אי אמרת בשלמא, אויב איך וועל לערנען שלוחי דשמיא הוו אז די כהנים זענען שלוחים פון אייבערשטן, היינו שפיגולן פיגול, פארשטיי איך פארוואס דער פיגול איז פיגול, ווייל דער אייבישטער האט זיי געמאכט שלוחים צו אלע זאכן. אלא אי אמרת שלוחי דידן הוו, אויב דו וועסט זאגן זיי זענען אונזערע שלוחים, און אויב די זאך איז געווען די פיגול איז געווען בשוגג, אמאי פיגולן פיגול, פארוואס זאל די קרבן ווערן גע'פסל'ט, קען טאקע, זאל טאקע זיין במזיד, כאטש מיר זאגן שלוחי דידן הוו, איז פיגולן פיגול, כאטש איך וויל דאך נישט ער זאל זיין מיין שליח, נאר אויב ער איז מפגל במזיד טוט ער נישט טאקע מיין שליחות, נאר ער טוט עס אדעתא דנפשי, און ס'איז דא א דין אדם אוסר דבר שאינו שלו על ידי מעשה, אויב ער טוט אין דער זאך א מעשה, דא האט ער דאך אויך געטון אין דעם א מעשה ער האט געשחט'ן האט ער עס גע'אסר'ט, אבער בשוגג דער כהן האט נישט געוואלט מפגל זיין, נאר איז געווען א שוגג אין דער זאך, פארוואס זאגן אויב ס'זענען שלוחי דידן פארוואס איז דער פיגול א פיגול, ווייל אויב ס'איז בשוגג, ער טוט דאך אדעתא דידן, ער טוט ווייל ער וויל טוהן די שליחות פון דעם ישראל וואס האט געגעבן דעם קרבן, און אויב ס'איז דא געשען א טעות זאל ער אים זאגן, לימא ליה שליחא שויתיך לתקוני, כ'האב דיר נאר געמאכט א שליח זאלסט צורעכט מאכן, ולא לעוותי, נישט זאלסט פארקרימען. זאגט די גמרא, ממילא וואס איז פון דא די ראיה, זענען שלוחי דשמיא, ווייל אויב זאלן זיין שלוחי דידן, איז בשוגג דארף עס נישט זיין קיין פיגול, זאגט די גמרא אמרי כ'דיר זאגן שאני גבי פיגול, ביי פיגול איז א אנדער זאך, דאמר קרא שטייט אין פסוק לא יחשב לו מכל מקום, לא יחשב לו איז די טייטש אז וויאזוי עס זאל נישט זיין איז עס אלץ פיגול, דאס קומט מיר דער פסוק זאגן דלא יחשב מכל מקום. גופא, מיר האבן פריער געלערנט, אמר רבי יוחנן, רבי יוחנן האט געזאגט, הכל צריכין דעת, אלע דארפן האבן דעת, ביי די אלע קרבנות דארף מען האבן דעת פון דעם מענטש וואס דער מענטש ברענגט דעם קרבן, מען זאל עס מקריב זיין, חוץ ממחוסר כפרה, א מחוסר כפרה דארף איך אים נישט פרעגן, איך קען געבן צו דעם כהן פאר אים א קרבן, שהרי אדם מביא קרבן, א מענטש קען ברענגען א קרבן על בניו ועל בנותיו הקטנים, און אזוי ווי איך זע אז אדם מביא קרבן על בניו ועל בנותיו הקטנים, כאטש ס'איז נישט דא קיין דעת, איז די זעלבע זאך זאגן מיר, ביי מחוסר כיפורים דארף מען נישט האבן קיין דעת, אין אמת'ן ווי קען איך אפלערנען פון דארטן? ס'איז דא א מחלוקת אין גמרא צי דנין אפשר משאי אפשר, צי איך קען נאך אפלערנען א זאך וואס עס איז מעגליך משאי אפשר, האבן מיר עס געלערנט אין יבמות, א גר האט זיך מגייר געווען, ער האט זיך שוין גע'טובל'ט, מקבל געווען די מצוות, נאר ס'איז נישט געוועזן קיין מילה נאך, צי הייסט ער א גר צי נישט, איז איין מאן דאמר זאגט, איך לערן אפ פון אשה, אזוי ווי איך זעה דאך ביי אמותינו ווען זיי זענען ביים מעמד הר סיני זענען זיי געווארן גרות אן מילה, איז א סימן מען קען ווערן א גר אן מילה, ס'איז דא א צווייטע מאן דאמר וואס ער זאגט ניין, טאקע דארטן וואו ס'איז אי אפשר איז טאקע גוט אן מילה, אבער דארטן וואו ס'איז אפשר איז אין דנין אפשר משאי אפשר. דא אז איך זע איך לערן אפ פון דעם וואס מען ברענגט א קרבן על בניו ועל בנותיו הקטנים אויף א מודר, איז א סימן אויף וואס לערן איך דנין אפשר משאי אפשר טאקע בניו ובנותיו הקטנים זיי האבן נישט קיין דעת ברענג איך פאר זיי א קרבן ווייל ס'קאן דאך נישט זיין די מציאות פון דעת אבער ביי א מודר איז דאך יא קאן דאך זיין מציאות פון דעת אז איך זעה רבי יוחנן לערנט אפ אויף א מודר איז א סימן אז רבי יוחנן לערנט דנין אפשר משאי אפשר פרעגט יעצט די גמרא א שאלה אלא מעתה לדידך. אז דו זאגסט אז דנין אפשר משאי אפשר יביא אדם חטאת חלב על חברו, אויב זיין חבר האט געגעסן חלב בשוגג זאל ער קענען ברענגען פאר אים א קרבן.

דאס איז א שם המושאל, לאו דווקא חלב האט געגעסן בשוגג, מחלל שבת געווען בשוגג, צי אנדערע זאכן, נאר איז דא אויף דעם אסאך טעמים פארוואס רופט ער עס אן חטאת חלב, ווייל דאס ביי מאכלות איז א זאך וואס קען געכער פאסירן. אלמה אמר רב אלעזר, פארוואס האט רב אלעזר געזאגט הפריש חטאת חלב על חברו, ער האט אפגעשיידט חטאת חלב פאר זיין חבר, שלא מדעתו, זאגן מיר לא עשה ולא כלום, האט ער לא עשה כלום האט ער גארנישט נישט געטון, איי איך קען דאך זען אשתו, נו די טייטש איז איך לערן נישט אפ, האלט רב אלעזר אפשר משאי אפשר, פרעגט די גמרא אשתו שוטה היכי דמי, דו זאגסט אז א מענטש ברענגט א חטאת חלב על אשתו שוטה, ווי קען דאס זיין אז אשתו שוטה זאל דער מאן ברענגען פאר איר א קרבן. דאס וואס רב יהודה זאגט מען ברענגט פאר איר א קרבן, מיינט מען נישט חטאת חלב, נאר מען מיינט ביי מחוסרי כיפורים, ווייל ביי אז זי איז א שוטה איז נישטא קיין חיוב קרבן היכי דמי ווי רעדט זיך אי דאכלה כשהיא שוטה, אויב ווען זי האט געגעסן די חלב איז זי געווען א שוטה, לאו בת קרבן היא, אפילו זי ווערט געזונט דארף זי נישט ברענגען קיין קרבן. ואי דאכלה כשהיא פיקחת, ווען זי האט געגעסן איז זי געווען א פיקחת, איז זי געווארן א מחוייב שוין צו ברענגען די קרבן, און ונשתטית, נאכער איז זי געווארן א שוטה, האמר רבי ירמי' אמר רב אבהו אמר רבי יוחנן, רבי ירמי' האט געזאגט פאר רב אבהו און פאר רבי יוחנן, אכל חלב, א מענטש האט געגעסן חלב, א נארמאלער געזונטער מענטש, והפריש קרבן, ער האט באשטימט א קרבן פאר דעם חלב וואס ער האט געגעסן, ונשתטה, און ער איז געווארן א שוטה, וחזר ונשתפה, נאכער איז ער צוריק געווארן געזונט, פסול, איז ער פסול צו ברענגען די די קרבן וואס ער האט אפגעשיידט, איז געווארן גע'פסל'ט, הואיל ונדחה, ווייל עס איז דאך געווארן נדחה, בשעת ער איז געווען א שוטה האט מען עס נישט געקאנט מקריב זיין, ידחה. זאל עס ווערן נדחה, איז ממילא זע איך דאך דא אז א שוטה איז נישט מחיוב קיין קרבן, איז דאס וואס מיר זאגן אז א מענטש ברענגט א קרבן על אשתו שוטה, דאס קען נישט זיין קיין מציאות אזעלכעס, ער איך האב נאר אזא מציאות ביי מחוסרי כפרה ברענגט מען אן דעת, אבער אזוי יא, ער ברענגט טאקע א חטאת חלב על אשתו, ווען? אויב זי איז א פיקחת, אבער דעמאלט איז א שוטה נישט דא אויף איר קיין חיוב. פרעגט די גמרא א צווייטע קשיא, אלא מעתה, א ווידער אויף רבי יוחנן א קשיא, דו רבי יוחנן זאגסט דאך אז אזוי ווי איך זע אדם מביא קרבן פון מחוסרי כפרה על בניו הקטנים אן דעת, לערן איך אפ אום דעם אז ביי די קרבן פון מחוסרי כפרה, די זאכן וואס שטייט אין די משנה קיני זבין קיני זבות קיני יולדות, זאגן מיר אז מען קען דאס ברענגען, מען דארף נישט האבן קיין דעת, מען קען ברענגען שלא מדעתו, דאס רופט זיך אן דנין אפשר משאי אפשר. אויב אזוי, יביא אדם פסח על חבירו, זאל א מענטש קענען ברענגען א קרבן פסח אויף זיין חבר. שכן אדם מביא על בניו ועל בנותיו הקטנים, א מענטש קען ברענגען א קרבן על בניו ועל בנותיו הקטנים, כאטש זיי האבן דאך נישט קיין דעת, זע איך דאך זע איך דאך אז ס'דארף נישט זיין אמאל קיין דעת, און דו זאגסט דאך אז דנין אפשר משאי אפשר, זאל מען קענען ברענגען א קרבן פסח אויף זיין חבר? אלמה פארוואס אמר רב אלעזר, פארוואס האט רב אלעזר געזאגט הפריש פסח על חברו לא עשה כלום, ער זאגט אז מען האט אפגעשיידט א פסח אויף זיין חבר האט מען גארנישט נישט געטון, ווייל ס'איז דא א דין מען עס דארף זיין דעתו ער דארף זיך ציילן אויפן קרבן פסח, פארוואס זאל אזוי זיין דער דין, זאל איך זאגן אפלערנען אזוי ווי בניו ובנותיו הקטנים קען ער ציילן כאטש זיי האבן נישט קיין דעת קען דא אויך זיין שלא מדעתו. אמר רב זירא, האט רב זירא געזאגט, בניו ובנותיו הקטנים איז נישט דא קיין חיוב בכלל זאלן ברענגען א קרבן פסח, דו קאנסט פון דארטן נישט אפלערנען אז ס'איז שלא מדעת, ווייל שה לבית אבות, לאו דאורייתא, שה לבית אבות איז נישט דאורייתא, מן התורה זענען די קטנים נישט מחויב צו ווערן געציילט מיט דעם שה מיט די בני חבורה, זיי קענען עסן אפילו זיי זענען נישט געציילט, כאטש אין הפסח נאכל אלא למנוייו, דאס איז נאר גערעדט געווארן די וואס זענען ראוי זאלן זיך ציילן, אבער קטנים וואס קענען זיך נישט ציילן ארט מען נישט, ממילא קען איך דאך נישט אפלערנען דערפון אום דעם, ווייל מען זעט נישט ביי קרבן פסח בניו ובנותיו הקטנים איך טוה זיי ציילן שלא מדעתו, דארט איז די טייטש זיי דארפן נישט ווערן געציילט. ממאי, פון וואנעט ווייס איך דאס זאל זאגן אז ס'איז נישט דא קיין חיוב צו ציילן בניו ובנותיו הקטנים? מדתנן, מיר האבן געלערנט, האומר לבניו, איינער זאגט צו זיינע קינדער, הריני שוחט את הפסח, איך וויל שעכטן דעם קרבן פסח, איך גיי ארויף אין ירושלים, און איך וועל דארט, איך וועל דארט זיין וועל איך שעכטן דעם קרבן פסח, איך וועל דאס שעכטן על מי שיעלה מכם ראשון לירושלים, אז ס'וועט זוכה זיין אין דעם דער וואס איז דער ערשטער ארויפקומען אין ירושלים, זאגן מיר, כיוון שהכניס ראשון ראשו ורובו, אז דער ערשטער האט אריינגעברענגט דעם קאפ און די מערהייט אין ירושלים, זכה בחלקו, האט ער זוכה געווען אין זיין חלק, ומזכה את אחיו עמו, און ר'איז מזכה זיינע ברידער מיט אים. ווען האט ער דאס געזאגט? ווען ער גייט עס שעכטן. ואי אמרת שה לבית אבות דאורייתא, אויב כ'וועל זאגן אז די אז די בניו די קטנים דארפן ווערן געציילט מדין תורה, על בישרא קאי, ער שטייט דעמאלט ווען ס'איז שוין געשחט'ן, דעמאלט ווען דער איז אריין געקומען ראשו ורובו איז דאך שוין געווען די זאך געשחט'ן, ומזכה להו און ער איז מזכה? ווי קען דער טאטע מזכה זיין לא יחלק מבניו? וואס ווערן געציילט אויף דעם קרבן פסח דארפן דאך שטענדיג ווערן געציילט ווען די שה לעבט, און דא אויב ווען ער קומט אריין דער ערשטער ראשו ורובו איז דאך שוין געשאכטן דער קרבן פסח, האט מען געטייטשט די מזכה איז ער אז די שאלה איז ווי אזוי אבער ס'לשון ביי אונז אין גמרא איז ומזכה וויאזוי עס איז אין ר"ן דא צוויי טייטשן זעהט אויס ס'איז צוויי גרסות איין גרסה איז על בישרא קאי ומזכה ליה ער איז מזכה וועמען דעם וואס איז אריינגעגאנגען ראשו ורובו ירושלים. און אי נמי זאגט דער ר"ן, האי מזכה להם, דאס גייט ארויף אויף דעם בן, דער בן וואס איז עולה ראשון, ווי אזוי איז ער מזכה לאחיו? בשלמא ער וואס איז דארט אריין געקומען, כ'פארשטיי איך, אפילו ער איז אריין געקומען נאכדעם וואס ס'איז געווארן געשעכטן, אבער איך קען אפשר לערנען יש ברירה, און יש ברירה אז ער איז אפילו שפעטער אריין געקומען איז געווארן מבורר אז ס'איז געווארן גע'שחט'ן פאר אים, אבער די אנדערע ווי אזוי קען ער זיי מזכה זיין? דער ר"ן זאגט ביידע פשטים, ממילא זאגן מיר אז ס'איז נישט דא קיין חיוב מן התורה די קטנים זאלן זיך ציילן אויפן קרבן פסח, אלא. אויב אזוי וואזשע דען למה להו דאמר להון אבוהון, וואזשע האט דער טאטע זיך געדארפט דאס אזוי זאגן, אז ווער עס וועט קומען דער ערשטער וועט זוכה זיין, וועט מזכה זיין אנדערע, אנדערע וועלן זיך ציילן, מען דארף זיך דאך בכלל נישט ציילן, כדי לזרזן במצוות, ער וויל זאלן זיין צוגעוואוינט זיך בכלל מזרז זיין אין מצוות, תניא נמי הכי, האבן מיר אויך אזוי געלערנט אין א ברייתא, מעשה היה ס'איז געווען א מעשה וקדמו בנים לבנים בנות לבנים פריער געקומען די טעכטער פאר די זין ונמצאו בנות זענען געווען זריזות ובנים שפלים שטייט נישט דערמאנט מיט דעם לשון בנות זכו ס'שטייט דערמאנט דאס לשון פון זריזות איז דאך פון דעם א ראיה אז די כוונה פון טאטן איז נאר געוועזן זיי מזרז זיין, אבער דא זעהט מען אין די גמרא א געוואלדיגע זאך, יעדער זאך האט דאך זיין הפך, אור איז די הפך חושך, טוב איז די הפך רע, וואס איז די הפך פון זריזות? די הפך נאר דא שטייט נישט עצלות נאך א נידריגערע ווארט, שפלים, שפלים דאס איז דאך עפעס א גאר א שפלות'דיגער אויסדריק, כ'האב געזען אין א ספר פון איינע פון די פריערדיגע דורות שרייבט ער ס'דאך דא אסאך מידות, זריזות דאס איז נישט קיין מידה נאר דאס איז אזויווי א אינסטרומענט מיט אלע מידות, מען זאל קונה זיין אלע גוטע מידות, אלע קנינים, דאס מוז קומען נאר דורך זריזות, אז עס איז נישט דא קיין זריזות, איז זאגט ער איז ער ווי א בעל מלאכה וואס ער האט נישט זיינע כלי אומנות, קען מען גארנישט מיט טון. אלא מעתה, די ערשטע שורה פון די ברייטע שורות, יביא אדם פסח על חברו, לדידך, הודיען אויך. וואס דו גייסט זאגן אז יעדער מחוסר כיפורים דארף נישט האבן קיין דעת, איך לערן אפ פון שכן אדם מביא קרבן על בניו ועל בנותיו הקטנים, די דן איז אפשר משהי אפשר זאל מען קענען ברענגען א קרבן פסח על חברו, פארוואס האט געזאגט רבי זאליוס סקרים שצריך מען דארף שימנה מהם ווערן געציילט אין זיי מדעתו, אמר רב זירא, שה לבית אבות לאו דאורייתא, לעולם בכהא דנין, אז איין זאך טוט מען יא אפלערנען, אפשר משאי אפשר, איי זאל איך אפלערנען אז מען קען ברענגען א קרבן פסח אויף זיין חבר מ און מען פסח לו מצה לו מעדה, דשה לבית אבות לאו דאורייתא, דארטן קען מען נישט ציילן דעם קטן שלא מדעתו, דמן התורה אין הקטנים צריכים למנות בשם בני חבורה, זיי דארפן זיך בכלל נישט ציילן, אלא אוכלין ממנו אף על פי שלא נמנו עליו, דאף על גב דאין פסח נאכל אלא למנויו, כאטש ס'איז דאך דא א דין אז א קרבן פסח ווערט געגעסן נאר צו די וואס ווערן געציילט, הני מילי, ראויים למנות, זיי קאנען זיך ציילן, אבל קטנים דלאו בני הכי, די קענען זיך נישט ציילן, לית לן בה, פריער אין די הוה מינא האב איך געלערנט אז די קטנים דארפן זיך אויך ציילן, נאר דערויף זע איך דאך אז איך קען זיי ציילן שלא מדעתו, זאג איך לערן אפ אויף אומעדום אז ס'קען זיין שלא מדעתו, אבער יעצט זאגט די גמרא ניין, נישט איך צייל זיי שלא מדעתו, נאר זיי דארפן נישט האבן קיין זיך ציילן. הריני שוחט את הפסח על מי שיעלה מכם ראשון לירושלים, אמר לבניו, האט געזאגט צו זיינע קינדער, הריני עולה לירושלים, איך גיי ארויף אין ירושלים, לאחר שאהיה שם, נאכדעם כ'וועל דארט זיין אשחוט את הפסח, וועל איך שעכטן דעם קרבן פסח, און דאס וועט זיין על מי שיעלה מכם ראשון. איז על בישרא קאי, כשעלה זה, ווען דער ערשטער איז אריין געקומען, כבר נשחט, איז שוין געווארן געשאכטן, ואם כן היאך נמנה עליו, דעמאָלט ווען ס'איז שוין געשאָכטן, ווי קאָן ער זיך ציילן, וכתיב שטייט דאך מהיות משה, ודרשינן טייטש איך א ה' בייט זיך אויף א ח', ווייל די אותיות א' ה' ח' ע' זענען פון איין מוצא, בייטן זיי זיך, מחיותיה דשה, ומזכה להו בתמיה, היכי מזכה לאחד מבניו אחר שחיטה, ווי קאָן דער טאַטע מזכה זיין איינע פון די קינדער אחר שחיטה, אי נמי ומזכה להו אכיון שעלה ראשון קאי, היכי מזכה לאחיו וויאזוי מזכה צו די ברידער, דבשלמא ווי ער זאגט די קוואל איז נאך קען מען זאגן כיוון שעלה ראשון הוברר ווערט מפרש גענישט דפסח עליו נשחט אבל היכי מזכה לאחיו והכי מוכח בסוגיין דפרק כל הגט כדי לזרזן מיינט מען להזדרז במצוות ונמצא בנות זריזות ולא קתני שטייט נישט בנות זכו אלמא זעט מען לא נתכוין אלא לזרז בלבד זיין כוונה איז נאר געווען זיי מזרז צו זיין. ברוך השם, מסכת נדרים, דף למד ו, עמוד א', די לעצטע שורה פון עמוד. אין דער משנה האט מען געלערנט אז ער איז מודר הנאה מחבירו ותורם את תרומתו, שיידט אראפ פאר אים די תרומה, איבעיא להו האבן די בני הישיבה געפרעגט א שאלה התורם משלו על של חברו, דאס איז א זיכערע זאך, שמעון האט תבואה, האב איך נישט קיין רעכט צו גיין אפשיידן פון שמעון'ס תבואה די תחומות המעשרות פון שמעון'ען, וואס מ ס איז דאך שמעון'ס זאך, דא האט מען די שאלה, ראובן וויל נעמען פון זיין תבואה, און ער זאל אפשיידן אויף שמעונ'ס, התורם משלו על של ראובן שיידט אפ פון זיינעם על של חברו אויף זיין חבר אויף שמעונ'ס, צריך דעתו, דארף ער האבן רשות פון דעם שמעונ'ען או לא אדער נישט, מי אמרינן צי זאגן מיר, מיר האבן א כלל שטענדיג, א שליח דארף ער מאכן פאר שליח, איינער קען נישט זאגן איך ווער יענעמ'ס שליח, נאר אז דער האט דיר געמאכט א שליח ביסטו א שליח. ווי איז אבער דעמאלט ווען ס'איז א זכות פאר די מענטש? איז דא א כלל זכין לאדם שלא בפניו אז דאס הייסט אז שלא בפניו ווער איך זיין שליח. איז צי זאגן מיר כיוון דזכות הוא לו דאס איז דאך פאר אים א זכות אז מען גיט דאך אים פרעמדע ער פארדינט דאך פון דעם לא צריך דעת דעריבער דארף מען נישט האבן קיין דעת, ווייל זכין לאדם שלא בפניו, איז ווערט ער שוין ממילא שלא בפ א זיין שליח, או דילמא אדער מצוה דיליה היא, די מצוה ליגט דאך אויף שמעונ'ען, וניחא ליה למעבדיה, און שמעון וויל אפשיידן פון זיינע. זאגט די גמרא, תא שמע איך וועל דיר פושט זיין די שאלה. מיר האבן געלערנט אין דער משנה ותורם את תרומותיו ואת מעשרותיו לדעתו אז ער טוט אפשיידן די תרומות און די מעשרות לדעתו. במאי עסקינן? אין וועלכן פאל רעדט זיך דא? וואס הייסט שמעון טאר נישט קיין הנאה האבן פון ראובנען, זאגן מיר קען ראובן אפשיידן פאר שמעונ'ען תרומות און מעשרות? אילימא וועסטו וועלן זאגן אים אז אינעם באך משל בעל הכרי על בעל הכרי ער נעמט תבואה פון שמעונ'ען און ער שיידט אפ פאר שמעונ'ען ולדעתו און שמעון באשטייט ולדעתו דמאן און ווער ווער אילימא לדעתו דיליה אז ער דאס הייסט ראובן וויל דאס מאן שוויה שליח. ווער האט געמאכט ראובנ'ען א שליח אז דו ווילסט? וואס פאר א בעל בית ביסטו זאלסט גייען אפשיידן א פרעמדע זאך? שטייט דארט ביי אפשיידן תרומה שטייט כן תרימו גם אתם, זאג איך מה אתם לדעת אף שלוחכם לדעת, אלא דארף איך טייטשן לדעתו דבעל הכרי, אז שמעון זאגט אים, הער צו ראובן, איך טאר פון דיר נישט קיין הנאה האבן, אבער שייד אפ פון מיינע תבואה תרומה. הא קא מהני ליה דקעביד שליחותיה, מיר האבן א כלל, מיט דעם וואס איך שיק איינעם א שליחות און ער גייט מיין שליחות, איז ער מיר מהנה. אלא. מוז איך דאך טייטשן משלו על של בעל הכרי גורס דער ב"ח דאס ווארט בעל ולדעתו דמאן אילימא וועסטו וועלן זאגן לדעתו דבעל הכרי שמעון זאגט אים שייד אפ פון דיין תבואה אויף מיינעם איז דאך אויך נישט גוט הא קא מהני ליה מיט דעם וואס ראובן טוט זיין שליחות האט דאך שמעון הנאה און טאר דאך נישט אויב יא, נאר זיין תבואה וואלט מען געקאנט לכאורה אריינלערנען אז דאס האט דעם זעלבן דין ווי מיר'ן שוין זעהן אין ר"ן ווי פורע חובו לויט חנן, אדער מען קען זאגן נאך מער אז מען קען זאגן דער ר"ן רעדט שוין פון דעם, אך דער ר"ן זאגט אזוי אז דער עיקר איז וועגן טובת הנאה מיר'ן באלד זעהן, אלא לאו מוז איך זאגן לדעתיה דנפשיה אז אדעתא דנפשיה איך, אויב שמעון האט אים נישט געמאכט קיין שליח איז גורס דער ב"ח, ואי אמרת און אויב דו וועסט לערנען התורם משלו על חברו צריך דעת, אז מען דארף האבן דעת, הא קא מהני ליה, מוז ער דאך אים מאכן א שליח, אויב אזוי מיט דעם וואס ער טוט זיין שליחות איז ער מהנה, ס'איז א טאפל לשון דא אין גמרא, אלא לאו, אין צריך דעת, און מען דארף נישט האבן קיין דעת, און דער ר"ן זאגט דאס וואס שטייט ואי אמרת צריך דעת הא קא מהני ליה איז א איבריגע לשון, ווייל מ'האט דאך שוין פריער געזאגט אילימא לדעתו של בעל הכרי הא קא מהני ליה. זעהט אויס דא פון דער גאנצע גמרא אז די פארוואס איז ער מהנה אים מיט די גאנצע זאך, ווייל ער טוט זיין שליחות, און אויב ער טוט מדעתא דנפשיה איז ער נישט קיין מהנה ווייל ער טוט נישט זיין שליחות, איי לכאורה ער איז דאך אים מהנה ער גיט דאך זיין תרומה אוועק, זאגט דער ר"ן איין פשט ברענגט ער אראפ פון רשב"א אז דאס גייט כחנן, וואס חנן זאגט אז פורע את חובו איז נאר מבריח ארי בעלמא, אבער לויט די רבנן וועט עס טאקע זיין אסור, אזוי ברענגט דער רן בשם הרשבא ז ל, און דער רן פירט אויס אפילו לויט די רבנן וועט אויכעט גוט זיין, ווייל די גמרא פירט ווייטער אויס א תורם משלו על של חברו, איז די טובת הנאה, די הנאה וואס מען האט וועלכן כהן מען זאל אויסקלייבן צו געבן, דאס איז פון דעם תורם, איז ממילא. איז דער בעל הכרי האט נאר הנאה ווי א גורם, ווייל ער איז נאר האט אים געראטעוועט פון א שאדן. ענטפערט די גמרא, לעולם משל בעל הכרי על בעל הכרי, איי אויב איך זאג משל בעל הכרי על בעל הכרי מוז דאך זיין דעתו פון דעם בעל הכרי און אויב ס'דעתו טוט ער דאך זיין שליחות איז ער דאך אים שוין מהנה, נאר כדאמר רבא אזוי ווי רבא האט פארענטפערט א אנדער זאך אז דא רעדט זיך באומר ער האט געזאגט כל הרוצה לתרום יבא ויתרום הכא נמי דא אויכעט באומר ער זאגט כל הרוצה לתרום און דאס העלפט לגבי תרומה אבער לגבי מודר הנאה הייסט עס נישט קיין מהנה ווייל ער האט דאך אים דירעקט נישט געמאכט קיין שליח איז דער רן טוט אויף ווי עט זיין ער וועט זאגן א צווייטע לשון. כל השומע קולי יתרום, דעמאלט רופט זיך עס שוין אן א שליחות, אפילו ער האט אים דירעקט נישט געמאכט קיין שליח, ווייל אזא'ן זאך טרעפט מען ביי א גט, ביי א גט איז דאך דא א דין אז דער מאן דארף מאכן א שליח דעם סופר, און אויב ער האט געזאגט כל השומע קולי יכתוב גט לאשתו איז עס א שליחות, ווי איז אבער ווען ער זאגט כל הרוצה לתרום יבוא ויתרום, ס'איז נישט קיין ריכטיגע שליחות. און ווי וועט זיין ער וועט זאגן כל התורם אינו מפסיד, וועט עס זיין נאך ערגער, וועט עס נישט גוט זיין אלץ דעם דין פון שליחות פון תרומה אויכעט, דער רן איז דא מחלק ס'איז דא דריי זאכן, אויב ער זאגט כל התורם אינו מפסיד איז נישט קיין גוטע לשון, ער האט נישט געזאגט אז מען זאל אפשיידן, ער האט דאך נאר געזאגט דעם אפאזיט, ווען ער זאגט כל הרוצה לתרום יבוא ויתרום א שליחות, ער טוט נישט זיין שליחות, און ביי מודר הנאה איז עס מותר. און ווען ער זאגט מיט דעם לשון כל השומע קולי יתרום, דעמאלט וואלט עס שוין געהייסן א שליחות. בעא מיניה רב ירמי' מרב זירא, רבי ירמי' האט געפרעגט א שאלה פון רב זירא, התורם משלו על של חברו, ווען איינער שיידט אפ פון זיינעם אויף זיין חבר, דא האט נישט צו טון מיט מודר הנאה, ר' שמעון האט געגעבן רשות ראובן'ען אז ראובן זאל אפשיידן פון זיין אייגענע תרומה, פון זיין אייגענע תבואה אויף זיינע, און יעצט דא דער דער כהן דער בעל הבית טוט אויסקלייבן וועלכן כהן ער גיט אוועק די תרומות, וועלכן לוי ער גיט אוועק די מעשרות, און מ'האט דא די שאלה טובת הנאה של מי, דאס רופט זיך אן טובת הנאה, דער כהן טאר נישט באצאלן מ'זאל אים געבן די תרומות, נאר וואס דען דער זיידע פון כהן אויב ער איז נישט קיין כהן דאס הייסט אז איינער א ישראל האט גענומען א איידעם א כהן און זי האט געבוירן א זון, איז דאך די אייניקל איז א כהן, די זיידע איז א ישראל, דער ישראל קען אמאל איינעם עפעס געבן נא דיר, איך בין דיר מהנה א מתנה, כדי גיב עס פאר מיין אייניקל דעם כהן, אבער דער כהן אליין טאר נישט געבן, איז דאס רופט זיך אן טובת הנאה. דאס הייסט, אין וועמענס האנט ליגט עס אוועקצוגעבן? ווער איז דער בעל הבית דאס אוועקצוגעבן? מי אמרינן צי זאגן מיר אי לאו פירי דהאיך, ווען נישט דער דער ראובן וואס ער האט אפגעשיידט פון זיין תבואה די תרומות ווען נישט זיינע פירות מי מתקנא כריא דההוא, דעריבער זאלן מיר זאגן אז די טובת הנאה באלאנגט צו וועמען? צו דעם מפריש, או דילמא אדער, אי לאו כריא דההוא, ווען נישט די תבואה לא הוה פירי דהדין תרומה, וואלט די אינגאנצן נישט געווען קיין תרומה, טא וועמען ליגט דער זכות עס אוועקצוגעבן דעם כהן, ווער האט די טובת הנאה? אמר ליה האט ער אים געזאגט, אמר קרא שטייט אין פסוק את כל תבואת זרעך ונתת, די טייטש איז אז די נתינה גייט זרעך אין דעם בעל הזרע, דאס הייסט אז די טובת הנאה איז דעם בעל הכרי נישט דעם מפריש. איתיביה האט ער געפרעגט א קשיא, האבן מיר געלערנט תורם את תרומותיו ואת מעשרותיו לדעתו, אזוי האבן מיר געלערנט ביי אונז אין דער משנה אז ער טוט אפשיידן לדעתו. האב איך יעצט דא געלערנט פשט אז רעדט זיך תורם משלו על של חברו, אזוי האב איך יעצט געלערנט פשט, ואי אמרת אויב כ'וועל זאגן טובת הנאה דבעל הכרי דעם זכות פון אוועק געבן באלאנגט צום בעל הכרי קען ער דאך פון דעם באקומען הנאה, דער כהן וועט אים טאקע טאר נישט געבן דעם אבער דער זיידע פון כהן א ישראל קען אים פון דעם מהנה זיין, הא קא מהנה ליה איז דאך אים מהנה אלא שמע מינה איז פון דעם א ראיה טובת הנאה דיליה ווער קלייבט אויס וועלכן כהן אוועקצוגעבן דער מפריש זאגט די גמרא אמרי כ'וועל דיר זאגן לא ניין עס רעדט זיך משל בעל הכרי על של בעל הכרי אז ער שיידט אפ פון שמעון'ס אויף שמעון'ס ולדעתו דבעל הכרי א, איי דו פרעגסט מיך א קשיא ווי קאן דאס זיין, עס ציט נאס, ווי קאן דאס זיין, ער טוט דאך זיין שליחות, ער איז דאך מודר הנאה ממנו, נאר דא רעדט זיך באומר ער זאגט כל הרוצה לתרום יבוא ויתרום, זאגט די גמרא תא שמע דאמר רב אבהו אמר רב יוחנן, רב אבהו האט געזאגט פאר רב יוחנן, המקדיש מוסיף חומש, לאמיר זאגן שמעון דארף ברענגען א קרבן, איז שמעון זאל, ראובן וויל פאר אים ברענגען די קרבן, פריער האט מען געלערנט אין גמרא מען קען נישט, פארוואס קען מען נישט? שלא מדעתו של שמעון, אבער שמעון וויל. קען קאן ער ברענגען. ס'איז דא א דין די היינטיגע וואך אין די פרשה האט מען דאך געלערנט אז אויב א בהמה באקומט א מום א קרבן דארף מען דאס אויסלעזן, איז אויב די בעל הבית וואס האט עס מקדיש געווען לעזט עס אויס דארף ער מוסיף זיין א חומש, אויב א פרעמדער מענטש איז נישט מוסיף קיין חומש. האבן מיר דא א שאלה ווער הייסט די בעל בית, צו דער וואס האט מקדיש געווען די קרבן צו דער וואס איז מחויב אין קרבן? זאגן מיר המקדיש מוסיף חומש, לגבי דעם דין מוסיף זיין א חומש, איז דער מקדיש מוסיף חומש, אבער ווי ער זיין דער בעל הקרבן לעזט עס אויס דארף ער נישט מוסיף זיין קיין חומש, ומתכפר עושה תמורה אויך אין דער שטייט דאך לא יחליפנו ולא ימיר אותו מען טאר נישט מאכן קיין תמורה, ס'איז א לאו, ווער מאכט, ווער טאר עס נישט, דער בעל הבית טאר עס נישט מאכן, א אנדערער האט דאך נישט, איז נישט זיין זאך, ווער הייסט דער בעל הבית לגבי תמורה, נישט דער מקדיש דעם קרבן, נאר דער וואס איז מחויב אין קרבן, ומתכפר עושה תמורה, והתורם משלו על שאינו שלו, טובת הנאה שלו, איז צו וועמען? צו דעם מפריש, איי בלייבט דאך א קשיא, מיר האבן דאך פריער געזאגט אז איך לערן אפ פון דעם פסוק את כל תבואת זרעך, לערן איך אפ אז דאס באלאנגט זרעך צו דעם בעל הזרע, ער איז די טובת הנאה, איז דער ר"ן פארענטפערט עס, אין פסוק שטייט אזוי, עשר תעשר את כל תבואת זרעך ונתת, דאס גייט ארויף אויף דעם עשר תעשר, ער זאגט אזוי עשר תעשר, דו זאלסט מעשר'ן, ונתתה, דער וואס מעשר'ט דער זאל געבן, ער איז אויך אין די נתינה.